אה גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. וועלקאם וועלקאם צו די איבער הונדערט נייע פארטיסיפענטס. און דאס איז די ביוטי פון חומש רשי. חומש רשי יעדע וואך האסטו א נייע אפערטוניטי זיך זיך מיטצוכאפן ארויפצוקומען אויף די טרעין. וועסטו מאכן דיין סיום אויף חומש רשי נעקסט יאר פרשת לך לך, נישט בראשית, ס'איז דאך דא די די די פעימאס ווארט. אז די ערשטע פת די ערשטע רשי פון וזאת הברכה זאגט דארטן רשי אז משה רבינו געבענטשט די אידן ווייל אם לא עכשיו אימתי און די ערשטע רשי אין פרשת בראשית הייבט רשי אן די תורה לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם אז די תורה וואלט נישט געדארפט זיך אנהייבן פון בראשית נאר פון אנהייבן פון די מצוות סאו האב איך געהערט א ווארט אז אז אין וזאת הברכה זאג איך אם לא עכשיו אימתי. אז כאפ דיך מיט, האלט ביי וזאת הברכה, ווארט נישט אז עס זאל זיך אנהייבן נאכאמאל די סייקל פון בראשית זאלסטו אנהייבן חומש רשי, קענסט אנהייבן אפילו וזאת הברכה, און ווען ס'קומט צו בראשית זאגט דיך רשי, נע, לא היה צריך להתחיל את התורה, דארפסט נישט אנהייבן בראשית דווקא, אז דו קומסט אריין פרשת לך לך, הייבסט אן דיין סייקל פון פרשת לך לך. א פיצי אנעקדאט, א אינגערמאן האט מיר פארציילט א ארץ ישראלישע אינגערמאן איז געווען דא שמחת תורה האט אנגעהויבן הערן שמועות האט זייער געוואלט וויסן די נייעס ווייל זיין משפחה וואוינט דארטן נעבן די נעבן די סטריפ און ער איז דורכגעגאנגען די פאבליק סעיפטי בודקע און ער האט געוואלט פרעגן א גוי וואס ס'טוט זיך ער זאל אים עפענען ער זאל אים עפענען די נייעס, נאכדעם האט ער זיך געטראכט איין מינוט אויב איך גיי אים פרעגן גייט ער דאך לכבוד מיר טון א מלאכה, סאו האט ער געזאגט פארן באשעפער איך איך גיב דיך דאס איך גיי איך גיי נישט בעטן דעם גוי אבער דו שיק מיך צו א שליח וואס זאל מיר זאגן וואס ס'גייט פאר איך וויל וויסן צו מיין פעמילי איז סעיף וואס ס'גייט פאר, ער קומט אן אין די בית מדרש ווי ער האט געדאווענט און א יונגערמאן שטייט דארט אינדערויסן מיט א ציגרעטל און ער פארציילט אים די גאנצע מעשה מיט אלע דיטעילס יענער האט שוין געהאט געהערט און געוויסט. סאו, סתם ווי אינגעלייט טרעפן זיך אן א דעי טו דעי בעיסיס מיטן אייבערשטן. סאו אונז זעמיר דא אין פרשת לך לך. סאו לעצטע וואך סוף וואך האט די תורה געזאגט אז אברהם מיט זיין גאנצע משפחה איז ארויס זענען ארויסגעגאנגען פון אור כשדים און זענען געגאנגען קיין חרן. סאו איז דא בעצם דא א מחלוקה צווישן רשי און די רמבן. רשי נעמט אן אז ס'איז געווען צוויי עקסטערע ציוויים. די ערשטע ציווי איז געווען אז ער האט אים געזאגט גיי ארויס פון אור כשדים און נאכדעם זענען זיי אנגעקומען קיין חרן האט איז געקומען א צווייטע ציווי פונעם אייבערשטן אז ער זאל ארויסגיין, און די רמבן זאגט אז ניין, ער איז ער איז אנטלאפן פון אור כשדים ווייל ער האט געהאט דארטן צו טון, מען האט איהם דאך אריין געווארפן אין די קאלך אויוון ווייל ער האט צובראכן די געטשקעס, סאו איז ער אנטלאפן קודם, און יעצט ווען ער איז אנגעקומען קיין חרן האט איהם די אייבערשטער געזאגט גיי ווייטער קיין ארץ כנען, סאו לאמיר זעהן, ויאמר השם אל אברם לך לך מארצך, גיי ארויס פאר דיינעט וועגן, ווייל לכאורה וואלט געדארפט שטיין לך מארצך, וואס איז די לך? פאר דיין הנאה, פאר דיין טובה, מ'וועט באלד זען רשי, און מ'וועט, סאו גיי ארויס מארצך, פון דיין לאנד, און ממולדתך, פון די פלאץ וואו דו ביסט געבוירן, מבית אביך, פון דיין טאטע'ס הויז, אל הארץ אשר אראך, איך זאג דיר נאכנישט וואו צו גיין, סאו, דער אור החיים לייגט דא אראפ אז עס איז פיר זאכן וואס זענען איינס שווערער פונעם צווייטן, ווען דו ביסט געבוירן לאמיר זאגן אין אסטרעליע, און דו וואוינסט יעצט אין יוראפ, און מ'זאגט דיך גיי ארויס פון מארצך פון יוראפ, אה, נישט אזוי שווער, אבער ממולדתך, ביסט דאך אויך געבוירן אין יוראפ, ביסט אויך געבוירן אין די פלאץ פון וואו מ'הייסט דיך ארויסגיין, איז אביסל שווערער, און וואס איז נאך שווערער? אז דו וואוינסט צוזאמען מיט דיין משפחה, מבית אביך. און נאכדעם די שווערסטע זאך איז, מען הייסט דיך ארויסגיין פון די אלע דריי פלעצער און מען זאגט דיך נאך, גיי צו א פלאץ וואס איך גיי דיר שפעטער זאגן וואו צו גיין. סאו, און דאס איז געווען לכאורה איינע פון, דאס איז איינע פון די עשרה נסיונות שנתנסה, ועמד און אז אז ער איז ארויסגעגאנגען, אויפן אייבערשטנ'ס סמך, ער האט געהאט פול בטחון אז די אייבערשטער גייט אים פירן אין די ריכטיגע וועג. זאגט רשי, לך לך. להנאתך ולטובתך, שם אעשך לגוי גדול, פארוואס וכאן אי אתה זוכה לבנים דא איז אברהם דאך אן עקר, און דאס אז ער זאל האבן קינדער איז תלוי מיט דעם אז ער זאל זיין אין ארץ ישראל, ועוד, נאך א בענעפיט וואס דו וועסט האבן, שאודיע טבעך בעולם, דיין גוטס, דיין גרויסקייט וועט צושפרייט ווערן אויף די גאנצע וועלט, און דאס איז אויך אפהעגנגיג אין דאס אז דו גייסט אין ארץ ישראל, מארצך, לכאורה והלא כבר יצא מבית אביו משם עם אביו ובא עד חרן, שטייט שטייט שוין סוף סדרה אז ער איז אנגעקומען קיין חרן, נאר דא איז לויט שיטת רש י געווען די צווייטע ציווי, אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא מבית אביך גיי אויכעט ארויס מבית אביך און גיי ווייטער קיין ארץ ישראל, אבער פארשטייט זיך לויט די אנדערע שיטות איז אז ער האט הערשט ער האט שוין באקומען די ציווי פארדעם, און די סיבה פארוואס איך פארצייל עס דארטן און איך זאג עס איבער נאכמאל איז ווייל דארטן רעד איך פון די פון די פון די סטארי שטייט אלה תולדות בני תרח, דאס איז די לעבנס געשיכטע פון תרח, איך פארצייל דיר וואס איז געשען מיט תרח, יעצט הייב איך אן מיט אברהם, אז און איך פארצייל דיר אז די אייבערשטער האט אים געהייסן און אין מוקדם ומאוחר בתורה, אשר אראך, איז לא גילה לו הארץ מיד, ער האט אים נישט גלייך געזאגט וואו ער זאל גיין, כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבר ודיבר, ווען דו האסט א מצוה וואס עס שטייט נאר איין מאל, און דו האסט א מצוה וואס שטייט פיר מאל, די מצוה וואס שטייט פיר מאל און דו טוסט עס באקומסטו שכר אויף יעדע מאל וואס די אייבערשטער האט עס געהייסן טון, כיוצא בו ברענגט זיך רש י אפאר, אפאר עקזעמפלס, וויאזוי די אייבערשטער מאכט, זאגט איבער אפאר מאל די זעלבע זאך פאר די צוויי סיבות, כדי לחבבה בעיניו און צו געבן שכר אויף יעדע דיבור, שטייט דארטן ביי די עקידה, את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, איז עס א בילד אפ, פאר די זעלבע סיבה, די זעלבע זאך, כיוצא בו, על אחד ההרים, גיי צו יענע בארג וואס איך וועל דיר זאגן, סאו יעדע בארג וואס ער איז אנגעקומען, האט ער געפרעגט, אפשר די בארג, אפשר די בארג. וכיוצא בזה, שטייט דארטן ביי יונה ווען מען האט אים געשיקט קיין נינווה שטייט וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך, דו זאלסט זיי זאגן וואס איך וועל דיר זאגן, סאו די אייבערשטער האט אים נאכנישט געזאגט פארדעם וואס די דיבור זאל זיין פאר די חברה דארטן. זאגט די פסוק ווייטער, וואס איז טאקע די בענעפיט פון די, וואס זענען די בענעפיטס פון דעם אז דו גייסט קיין ארץ ישראל? פיר זאכן, ואעשך לגוי גדול, וועסט האבן קינדער, ואברכך און דו וועסט ווערן געבענטשט, ואגדלה שמך דיין נאמען וועט גרויס ווערן, און די פערטע זאך והיה ברכה, סאו, זאלסט האבן קינדער, געלט, א גוטע נאמען, און זאלסט ווערן א רבי, זאלסט קענען בענטשן, זאלסט ווערן א בענטשער, און דאס איז לכאורה קעגן די פיר שוועריקייטן וואס מען האט אים געגעבן, אז ער האט געדארפט, מען האט אים געזאגט מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, פיר לעוועלס פון שווערע זאכן, קומט אים לכבוד דעם, פיר ברכות.

די סיבה פארוואס ער גייט האט נישט קיין גוטע נאמען איז ווייל אין אור כשדים איז ער דאך געווען פארפיינטעט, ער האט נישט געקענט טון קיין קירוב דארטן, די עולם איז געווען עובדי עבודה זרה און מען האט אים געוואלט אריינווארפן, ער האט געדארפט אנטלויפן פון אור כשדים, וועסט אנקומען קיין ארץ ישראל, וועסט דארטן האבן דיין מלוכה, וועסט קענען מאכן קירוב, וועסט קענען ברענגען מענטשן נענטער צום אייבערשטן, וועט דיין נאמען גרויס ווערן אטאמאטיש. ואברכך, אונז ווייסן אז עס מיינט בממון, אבער די תורה זאגט עס נישט, זאגט רש"י בממון. והיה ברכה, הברכות נתונות בידך, די גאנצע קאנסעפט פון קענען בענטשן געב איך דיר איבער, עד עכשיו היו בידי, ס'איז געווען איך, איך האב געבענטשט, איך האב געבענטשט אדם, איך האב געבענטשט נח, אבער מעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ, דו וועסט קענען בענטשן וועם דו ווילסט, זאלסט ווערן א רבי. דבר אחר, אז ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם, אז מענטשן וועלן דאווענען און זאגן, באשעפער פון אברהם העלף מיך, ואברכך, העט מען זאגן אויך אויף דיין קינד, זה שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה שמך העט מען אויך זאגן אויף דיין אייניקל, זה שאומרים אלקי יעקב. יעצט יכול יהיו חותמין בכולן, מ'העט ענדיגן מגן אברהם יצחק ויעקב, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין ולא בהם, מ'העט ענדיגן די ברכה מגן אברהם, און נישט מיט דיינע קינדער און אייניקלעך. און די אייבערשטער לייגט אים צו נאך א ברכה, ואברכה מברכיך, די בענטשערס דיינע זאלן ווערן געבענטשט, און מקללך, די מענטשן וואס שעלטן דיך אאור, זאלן אטאמאטיש ווערן געשאלטן, און ונברכו בך, זיי זאלן זיך בענטשן אין דיר, כל משפחות האדמה, זאגט רש"י וואס הייסט ונברכו בך? יש אגדות רבות. אז אז די גאנצע שטאט וועט ווערן געבענטשט לכבוד דיר שטייט אין מדרש אז ווען איבעראל ווי ווי אברהם איז אנגעקומען איז איז איז גלייך געווארן א שפע דארטן וזה פשוטו. די פשוט פשט פון פסוק איז אבער אנדערש אז וואס אז אדם אומר לבנו תהא כאברהם דו זאלסט זיין אזוי ווי דער אברהם מ'וועט דיך מאדעלען מענטשן וועלן וועלן אז זייער קינדער זאלן אויסוואקסן אזוי ווי דיר וכן כל ונברכו בך שבמקרא די זעלבע זאך איבעראל וואס שטייט ונברכו בך אין די תורה מיינט עס דאס אז מענטשן וועלן זיך בענטשן אין דיר ווי האסטו א ראיה ווייל ווען יעקב האט געבענטשט די קינדער פון יוסף, האט ער דאך געזאגט בך יתברך ישראל, לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה, ווייס איך אז דא ווען ס'שטייט בך יתברך, מיינט עס אויכעט אז מענטשן זאלן זאגן, מענטשן זאלן זיך בענטשן אין דיר, מיט דיר. זאגט די פסוק ווייטער, וילך אברם גלייך ווען ער האט באקומען די ציווי, ער האט נישט געווארט אז די אייבערשטער זאל אים געבן עווידענס אז ער וועט אים טאקע געבן די אלע ברכות וואס ער האט אים צוגעזאגט, נאר גלייך אויפן סמך פונעם אייבערשטן, אויף די ווערטער פונעם אייבערשטן איז אברם גלייך ארויסגעגאנגען, וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'. און וילך איתו לוט, און זיין ווייב'ס ברודער לוט איז מיטגעגאנגען מיט אים, און ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. פארוואס זאגט די תורה דא די עידזש פון אברם? ווייל אונז האבן דאך געהאט פאריגע וואך אין די סדרה אז תרח האט דאך בעצם נאך געלעבט זעכציג יאר נאכדעם וואס ער איז אוועקגעגאנגען פון חרן גיין צו גיין קיין ארץ כנען, סאו דא קומט מיר די תורה זאגן די עידזש פון אברם כדי איך זאל וויסן אז ער האט איבערגעלאזט זיין טאטע נאך בחייו. ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם, און נישט אז ער האט גענומען נאר א חלק פון זיין פארמעגן, און אפשר אויב די גאנצע פלאן פון כנען וועט זיך נישט אויסארבעטן העל איך נאך צוריק קומען העל איך נאך דא האבן וואס צוריק צו קומען, ניין ער האט געגלייבט ער האט געהאט אזאפיל אזויפיל בטחון אינעם אייבערשטן אז ער האט אלעס מיט גענומען, ואת כל רכישם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו וכו' און באלד זעהן אפאר פשטים אין רש י וואס איז די נפשות וואס זיי האבן געמאכט, און ויצאו זענען ארויס געגאנגען ללכת ארצה כנען, און ויבואו ארצה כנען זאגט די הייליגע רש י. קען מען דען מאכן מענטשן? וואס הייסט אשר עשו? זאגט רש י, שהכניסן תחת כנפי השכינה, אז אין חרן האט אברהם מגייר געווען את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, און דאס שטייט דא עשו איז איז א מעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום, פארוואס ווייל גר שנתגייר איז דאך כקטן שנולד דמי ממילא אז זיי האבן געמאכט גרים איז אבער קאנסידערט ווי זיי האבן געבוירן די קינדער די מענטשן, פשוטו של מקרא, דאס איז אבער א דרש, פשוטו וואס איז די פשוט פשט אז אשר עשו בחרן איז די עבדים ושפחות פארט פון זייער פארמעגן. שקנו להם זיי האבן זיך איינגעקויפט, כמו, ווי האב איך א ראיה אז עשו איז א לשון פון זיך איינקויפן? שטייט דארטן אז די קינדער פון לבן האבן געזאגט אויף יעקב כי עשה את כל הכבוד הזה, אז יעקב האט זיך איינגעקויפט די גאנצע כבוד, און נאך א ראיה וישראל עושה חיל, ווי בלעם געבט דארטן א ברכה פאר די אידן אז זיי זאלן זיך איינהאנדלען א גרויס פארמעגן, איז אלעס א לשון קונה וכונס. אבער לכאורה איז עבדים ושפחות שוין אינקלודעד אין די ואת כל רכושם אשר רכשו, פאר דעם הייבט טאקע אן רשי מיט די ערשטע פשט אז ס'רעדט זיך ס'גייט ארויף אויף די גרים. אממ. בעצם, די גרים, וואו זענען זיי געגאנגען? איך ווייס דאך אז יעקב אבינו איז אראפגעגאנגען קיין מצרים מיט זיבעציג נפשות, וואו זענען די אלע אידן וואס אברהם האט געמאכט? נו, בעצם זענען זיי אלע אסימילירט געווארן. נאר יעצט, די היינטיגע טעג, ווען ס'גייט, ווען א, ווען א גוי ווערט א גר, איז זיך מגייר, איז, זענען דאס אלע, אלע גרים זענען די נשמות. וואס אברהם אבינו האט מקרב געווען ווען ער איז אנגעקומען קיין אין חרן און נאכדעם אין ארץ ישראל, און בעצם זעהן מיר דאך אז פסוק ד' זאגט אז וילך אברהם, אברהם איז גלייך ארויסגעגאנגען גלייך נאכדעם וואס ער איז באקומען די ציווי, און איין פסוק שפעטער שטייט ויקח ער איז גענומען, סאו האב איך געזעהן א פשט אז אברהם איז גלייך ארויסגעגאנגען, דער אייבערשטער הייסט מיך ארויסגיין פון חרן, ער איז די רגע ארויסגעגאנגען. אינדרויסן פון שטאט, און ער האט געווארט אינדרויסן פון שטאט ביז זיינע אלע חברה זענען געקומען, ווייל ס'דויערט דאך צייט ביז מען ליקוואדעיט אלע פראפערטיס און מען פאקט זיך צאם, ער איז גלייך ארויסגעגאנגען, שפעטער ער האט געווארט אינדרויסן פון שטאט, און ער און אלע זיין גאנצע פארמעגן זענען נאכגעקומען, אבער ער האט נישט געוואלט פראלאנגען די אייבערשטער'ס ציווי אפילו איין רגע נישט. פארציילט אונז די תורה ווייטער אז ויעבר אברם בארץ, עד מקום שכם איז ער ארומגעגאנגען די וועג ביז ער איז אנגעקומען קיין שכם, עד אלון מורה, ביז ער איז אנגעקומען צו די פלענטעישן פון דעם מענטש וואס הייסט מורה, און והכנעני אז בארץ, און מען וועט באלד זען רש"י וואס הייסט והכנעני אז בארץ, און וואס הייסט ויעבור אברם בארץ, אז ער האט געווארט אויף א ציווי, און יעדע שטאט ווי ער איז אריינגעגאנגען האט ער געווארט, אפשר איז דאס די פלאץ ווי די אייבערשטער וויל איך זאל גיין, אפשר איז דאס די פלאץ, ביז ער איז אנגעקומען קיין ארץ כנען און דארטן האט אים די אייבערשטער געלאזט וויסן אז דא איז עס. זאגט רש"י ויעבור אברם בארץ נכנס לתוכה, און ער האט געווארט אויף דבר השם צו דאס איז עס, עד מקום שכם, ער איז אריינגעגאנגען ביז די פלאץ פון שכם, וואס עפעס, להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם, ביי דארט ביי די מעשה דינה ווי די בני יעקב האבן מלחמה געהאלטן מיט דעם שכם אז עס זאל מצליח זיין, און עד מקום שכם, די פלאץ וואס ס'גייט עווענטשעלי הייסן שכם, ווייל בעצם יעצט הייסט דאך עס נאכנישט אזוי, ווייל שכם הייסט דאך עס על שם דעם שכם בן חמור, אלון מורה, היא שכם. די די סאו און עד מקום שכם וואס דארטן איז געווען וואס דארטן איז געווען די פלוין די די פלענטעישן פון די פון די מורה הער סאו זאגט רש"י אז אז די פלאץ ווי ער איז אנגעקומען דארטן איז די הר גריזים און הר עיבל ווייל דארטן ביי די הר גריזים און הר עיבל שטייט דאך אויכעט אצל אלוני מורה ששם קיבלו ישראל שבועת התורה סאו האט אים די אייבערשטער דארטן אריבער געפירט אז ס'זאל עווענטשעלי שטיין בייהילפיג זיין פאר זיינע קינדער והכנעני אז בארץ. זאגט רש"י, היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, דער כנעני וואס איז געווען א קינד פון חם איז געגאנגען דעמאלטס אייננעמען לאנד ארץ ישראל פון די קינדער פון שם, פארוואס? ווייל שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, נח ווען ער האט צוטיילט דאס לאנד האט ער געגעבן ארץ ישראל פאר זיין קינד שם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם, דער שם בן נח איז געווען דער מלך פון ירושלים, סאו לפיכך ויאמר השם אל אברם לזרעך אתן את הארץ הזאת. עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם. יעצט בעצם, טאקע די בני חם האבן מצליח געווען עס איינצונעמען פון די בני שם, זאגט אים דער אייבערשטער אבער לזרעך אתן, אין די נעקסטע פסוק אז איך וועל דיר עס צוריק געבן איין טאג, וירא השם אל אברם, סאו יעצט אז ער איז ארויסגעגאנגען פון אור כשדים און פון חרן, ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, ביז יעצט שטייט דאך אלעמאל ווען די אייבערשטער האט גערעדט צו אברהם ויאמר השם אל אברם שטייט נישט אז ער האט זיך באוויזן צו אים, יעצט איז ער געווארן ראוי אז די אייבערשטער זאל זיך באווייזן צו אים, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, די לאנד ווי דו ביסט יעצט וועלן דיינע קינדער באקומען, איי אברהם איז דאך יעצט דארטן, ער האט דאך עס שוין, באט ס'איז נאכנישט זיינס, ער האט די פרידאם ארומצוגיין ווי ער וויל, אבער זיינס איז עס נאכנישט און ס'וועט ערשט זיין זיינע קינדער'ס ווען זיי וועלן נאכאמאל האלטן נאך די מדבר ווען יהושע וועט העלפן די אידן אייננעמען. און אברהם האט געזען אז דער אייבערשטער איז געקומען צו אים, און ער האט באקומען אזעלכע ברכות, איז ער געווארן מורא'דיג מרוגש, איז ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, האט ער געבויט א מזבח צו דאנקען דעם אייבערשטן. זאגט רש"י ויבן שם מזבח, וואס עפעס האט ער געמאכט א מזבח? על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. האט ער געגעבן א שבח והודאה פאר'ן אייבערשטן אז ער גייט האבן קינדער, און אז זיינע קינדער גייען עווענטשעלי אייננעמען ארץ ישראל. דער רמבן זאגט אבער אז ניין, ער האט געבויט א מזבח בעצם צו דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט זיך באוויזן צו אים, ווייל ס'איז געווען די ערשטע מאל אזוי ווי אונז האבן געשמועסט. אבער לכאורה האבן מיר דאך שוין געזען אנפאנג סדרה אז ואעשך לגוי גדול האט אים שוין די אייבערשטער געזאגט אז דו וועסט האבן קינדער, סאו פארוואס עפעס בויט ער יעצט א מזבח אויף על בשורת הזרע? נו די תירוץ פון דעם איז ווייל דעמאלטס ווען די אייבערשטער האט אים געזאגט ואעשך לגוי גדול איז עס געווען אפהענגיג אין א תנאי אז ער גייט לך לך מארצך אז ער גייט אריין קיין ארץ ישראל און יעדע זאך וואס איז תלוי אין א תנאי קען דער געבער צוריק ציען סאו יעצט אז אברהם האט געזען אז ער באקומט עניוועי די ברכה, און ס'איז שוין נישט אפהענגיג אין די תנאי אז לך לך אז ער דארף ארויסגיין פון חרן, אויף דעם האט ער זיך מורא'דיג געפרייט און ער האט געבויט א מזבח. סאו נאכדעם וואס ער איז ארויס פון, סאו נאכדעם וואס ער האט געבויט די מזבח איז ער ארויסגעגאנגען פון שכם, און ויעתיק משם, ער האט אוועקגענומען פון דארטן זיין פארמעגן און זיינע און זיינע געצעלטן, און ער איז געגאנגען ההרה צו דעם בארג, וואס דער בארג איז געווען מקדם לבית קל, פון מזרח זייט צו בית אל. און ויט אהלה. און ער האט זיך מסדר געווען, יא ער האט זיך מסדר געווען אויף דעם בארג, וואס דער בארג איז געווען בית, האט געהאט בית אל מים, אויף מערב זייט פון די בארג איז געווען בית אל, ווייל אונז האבן דאך פריער גערעדט אז ער איז געגאנגען צו די בארג, וואס די בארג איז מזרח זייט פון בית קל, סאו סאו ווען ער איז געווען ביי די בארג איז בית קל געווען זיין אויף זיין מערב זייט, און והעי, די שטאט עי איז געווען אויף זיין מזרח זייט. ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'. נאכאמאל געבויט א מזבח און ער האט נאכאמאל געדאווענט פארן אייבערשטן, און ער האט זיך דווקא פאזישענט צווישן די צוויי גרויסע שטעט בית אל און עי, כדי אז ווי מער מענטשן זאלן זען אז ער רעדט צום אייבערשטן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ווייל ער האט אנגעהויבן זיין קירוב מאוומענט. ויעתיק משם זאגט רשי, ער האט אוועקגענומען פון דארטן זיין געצעלט, ווייל בעצם שטייט דאך נישט אין די תורה וואס ער האט אוועקגענומען, שטייט נאר ויעתיק משם, ההרה צום בארג. זאגט רשי ער האט אוועק גענומען זיין געצעלט און און זיין זיינע רכושים מקדם לבית אל במזרחה של בית אל נמצאת בית אל במערבו אויב איז דער בארג געווען מזרח זייט פון בית אל קומט דאך אויס אז ווען ער איז אויפן בארג איז בית אל אויף זיין מערב זייט במזרחה של בית אל נמצאת בית אל במערבו הוא שנאמר בית אל מים פאר דעם איז זאגט ער אז ווען ער איז שוין געווען פאזישענד אויף דעם בארג איז בית אל געווען אויף זיין מערב זייט אהלה שטייט דא בעצם מיט א היי. ויט אהלה, פארוואס ספעלט עס די תורה מיט א ה? ווייל בתחילה נטה את אוהל אשתו, קודם האט ער געמאכט איר געצעלט, און ואחר כך את שלו, פארוואס? ווייל ס'איז דאך דא א, ס'שטייט דאך אין גמרא אז צריך לחבב אשתו יותר מגופו, האט ער קודם געגעבן כבוד פאר זיין ווייב, אדער פשוט פשט איז אז ער האט נישט געוואלט זיין ווייב זאל ווארטן וועגן צניעות, אז זי זאל דארפן ווארטן אינדערויסן ווילאנג ער בויט זיך זיינס און איר'ס, סאו קודם האט ער געמאכט איר זי זאל זיין מסודר, ויבן שם מזבח. נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עוון עכן, ווייל ס'איז דאך געווען די מעשה דארטן ווען די אידן האבן מלחמה געהאלטן מיט יריחו, האט יהושע געמאכט א חרם אויף די שטאט יריחו אז קיינער טאר נישט נעמען פון די פון די ארבטייל פון די רויב, און דער עכן האט יא גענומען, ממילא איז געווען דארט א חרון אף, סאו די נעקסטע מאל ווען זיי זענען געגאנגען מלחמה האלטן מיט די שטאט עי, זענען געפאלן פון זיי אסאך חללים, און זיי האבן נישט מצליח געווען מיט די מלחמה, ממילא וועגן דעם. האט ער מתפלל געווען דארטן אז אז ס'זאל נאר זיין מיט א גבול, ווייל ס'שטייט דאך אין גמרא אז ווען נישט אברהם וואלט מתפלל געווען דא אויף אויף מזרח זייט פון אויף מערב זייט פון בית אל ביי ביי די פלאץ פון עי וואלט נישט איבער געבליבן פון די שונאיהם של ישראל קיין שריד ופליט, שטייט ווייטער אין פסוק ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ער איז געגאנגען טאוערדס דרום זייט און און ער איז געווען ער האט זיך אפגעשטעלט פאר פאר אפאר חדשים ביי יעדע פלאץ און ער איז געגאנגען טאוערדס

וואו ס'גייט זיך אנהייבן כיבוש ארץ ישראל. ויהי רעב בארץ פארציילט אונז די תורה אז נאכדעם וואס ער האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, שוין געוואוינט דארטן פאר א ווייל, איז געווען איז געווארן א הונגער אין ארץ ישראל און וירד אברם מצרימה, ער איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, ווייל מצרים איז דאך געווען באוויסט אין די גאנצע וועלט אז דארטן דארף מען נישט צוקומען צו קיין רעגן אז זיי זאלן האבן סערווייוועל, ווייל זיי האבן דאך די נילוס, די נילוס האט געהאט אזעלכע פייפ סיסטעמס. און סאו יעדע מאל וואס די נילוס איז ארויסגעקומען האבן זיך אלע פייפס אנגעפילט און ס'האט באוואסערט אלע פעלדער, ממילא האט מען געוואוסט אז יעדע מאל וואס ס'איז דא א הונגער דארף מען גיין קיין מצרים ווייל דארטן איז דא עסן. סאו לגור שם איז אויף אזא טעמפארערי וועג זאל ער דארטן וואוינען, פארוואס זאל כי כבד הרעב בארץ, ער דארף ער דארף יעצט האבן עסן, ער דארף האבן סערווייוועל, זאגט רשי רעב בארץ, באותה ארץ לבדה, נאר אין ארץ ישראל איז געווען א הונגער, לנסותו אים אויסצופריוון אם יהרהר אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא שאמר לו ללכת אל ארץ כנען. די אייבערשטער האט דאך אים בעצם געהייסן גיין קיין ארץ כנען און ועכשיו ווען ער איז אנגעקומען שוין ענדליך קיין ארץ כנען איז משיאו לצאת ממנה ער ברענגט אים א הונגער ער זאל דארפן ארויסגיין פון דא דאס איז רשי'ס פירוש אין די רמבן האב איך געזען אז בעצם האט אברהם יא דורך געפאלן ווייל ווען ער האט ווען אביסל מער בטחון וואלט ער געזאגט אייבערשטער אז די אייבערשטער האט מיך געהייסן דא אהער קומען גייט ער מיך זיכער געבן עסן. סאו וואלט ער נישט געדארפט אראפ גיין קיין מצרים, און טאקע זאגט דער רמבן אז וועגן די די עבירה אז ער האט נישט געהאט קיין בטחון אז ער איז אראפ קיין קיין מצרים, גייען זיינע קינדער שפעטער גיין אין גלות קיין מצרים. זאגט די פסוק ווייטער ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו ווען ער האט זיך דערנענטערט צו מצרים האט ער געזאגט פאר זיין ווייב הנה נא ידעתי יעצט איז נולד געווארן די פראבלעם אז כי אשה יפת מראה את, ווייל ביז יעצט איז דאך נישט געווען קיין פראבלעם אז ביזט הערליך שיין, יעצט אז מ'גייט אנקומען קיין מצרים וואס איז א פלאץ פון מכוערים שווארצע מענטשן, און זיי זענען נישט צוגעוואוינט צו אזא שיינע פרוי ווי דו, וועלן זיי דיך צונעמען, הנה נא ידעתי זאגט רשי, א פאר פשטים, מדרש אגדה, עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שביניהם, ביז יעצט האט אברהם נישט ריעלייזד ווי שיין זי איז, ווייל בעצם געזען האט ער איר, ווייל מ'טאר דאך נישט חתונה האבן מיט א פרוי אויף איינמאל מ'זעט איר נישט, און אברהם איז דאך מקיים געווען כל התורה כולה, אבער ער האט זיך קיינמאל נישט מתבונן געווען אין איר שיינקייט, אבער עכשיו הכיר בה על ידי מעשה, אז ער איז דורך געגאנגען א וואסער, און איר פנים האט אפגעשפיגלט אין די וואסער, און ער האט געזען אז איר פנים איז אזוי ווי די שיין פון די זון, סאו האט ער יעצט ריעלייזד אז זי איז שיין, דבר אחר, און מנהג העולם שעל ידי טורח הדרך אדם מתבזה, א מענטש ווערט דאך מתבזה דורך דורך א לאנגע וועג, מען האט מען איז נישט מסודר, מען האט נישט קיין שאוערס, וזאת עמדה ביפיה, אבער די שרה איז געבליבן שיין. סאו אפילו האט ער איינגעזעהן אז ווי באמת שיין זי איז, פשוטו של מקרא, וואס אבער איז פשוט פשט אין פסוק, הנה נא הגיע הש הנה נא טייטשט אז הגיע השעה שיש לדאוג על יפיך, עס איז אנגעקומען די צייט אז איך זאל מיך דארפן דאגה'נען אויף דיין שיינקייט, וואס הייסט ידעתי זה ימים רבים כי כי יפת מראה את, בעצם האב איך שוין געוואוסט פון לאנג אז דו ביסט אז דו ביסט שיין, אבער ועכשיו אנו באים בין אנשים שחורים ומכוערים, אונז קומען דא צווישן צווישן שווארצע און און שמוציגע מענטשן, אחי אחיהם של כושים, און ולא הורגלו באשה יפה. מילא וועגן דעם דארף מען זיך אנהייבן זארגן אויף דיין שיינקייט? ודומה לו, ברענגט רש י אן עקזעמפל ווי הנה נא מיינט אז יעצט איז נולד געווארן א פראבלעם, שטייט דארטן ביי לוט ווען ער האט געזאגט פאר די פאר די מלאכים ווען די אנשי סדום האבן ארום גענומען לוט'ס הויז, האט ער געזאגט פאר די מלאכים אז עס איז א פראבלעם אז ענק זענען אינדערויסן, האט ער זיי געזאגט הנה נא אדוני, יעצט איז נולד געווארן די פראבלעם, ווייל די מענטשן זענען דאך געקומען דא באלאגערן מיין הויז, מילא געב איך ענק א עצה אז סורו נא, טוטס ענק אפ פון די וועג און קומטס אריין צו מיין הויז, זעה איך אז די הנה נא איז אז עס איז נולד געווארן. זאגט די פסוק ווייטער והיה כי יראו אותך המצריים ואמרו, יעצט אויב און וויבאלד דו ביסט שיין וועלן דיך די מצריים זעהן און זיי וועלן זאגן אז אשתו זאת אז דער אברהם איז דאך איז דאך די פרוי'ס מאן, און והרגו אותי ואותך יחיו זיי וועלן מיך הרג'נען און כדי דיך צו קענען האבן, און פארוואס ווייל די אנ ש בני די בני נח זענען דאך נצטווה געווארן אויף אשת איש, סאו אז אז אז זיי וועלן נישט וועלן עובר זיין אויף אשת איש וועט מען מיך הרג'נען, איי זיי זענען דאך אויכעט מצווה געווארן אויף. אויף שפיכת דמים האב איך געזען אפאר תירוצים, אדער אויף שפיכת דמים האבן זיי געזען אז ביי די מבול האט מען נישט, ביי די מבול איז דאך נאר געקומען אויף די אויף עריות, אויף איסור אשת איש, וועלן זיי ענדערשער עובר זיין אויף א זאך וואס איז נישט געקומען אזא שטראף, ווי אויף א זאך וואס איז געקומען אזא שטראף. אדער האבן זיי געטראכט אז כ'וועל ענדערשער איין מאל עובר זיין אויף שפיכת דמים ווי איידער הונדערט מאל עובר זיין אויף אשת איש. לאמיר קודם פטר'ן דעם מאן. אז אז זי זאל זיין א פרייע פרוי. אמרי נא אחותי את, סאו מילא געט איר אברהם א עצה און ער בעט איר, זאג אז דו ביסט מיין שוועסטער. פארוואס? ווייל אז זי וועט זאגן אז ביסט בכלל נישט רעלעיטעד צו מיר און דיין מאן איז ערגעץ בעבר הים, וועט מען מיך וועט מען מיך גארנישט גוטס טון, מען וועט דאך מיך נישט געבן קיין עסן, מען וועט מיך לאזן שטארבן. יעצט אז אונז זעמער יא רעלעיטעד, אונז זעמער נישט אונז זעמער נישט מאן און ווייב, ווייל אזוי וועט מען מיך הרג'נען, זאג כאטשיג אז אונז זעמער ברודערס ברודערס און שוועסטערס, מילא כאטשיג וועט מען מיך גוטס טון לכבוד דיר. זאגט רש י למען ייטב לי בעבורך, וואסערע גוטס וועל איך באקומען? יתנו לי מתנות, מען וועט מיר אויך געבן מתנות לכבוד דעם וואס אונז זעמיר רעלעיטעד. סאו מארגן וועט מען זעהן ווייטער די מעשה, האטס מיר א סוקסעספול דעי.